זייט צוויי, קאסעט איינס, המשך. דריי. שטורעם אויסבאהאלטענער און פליסיגער. תשרי'דיג איז געווען פון אויבן העכער דעם גאסרעגן. און פון אונטן האט א גרויסע הילצענע באן סטאנציע געשטעקט אין טונקלקייט ווי געדראלן איר נאמען איז געווען אפגעמעקט, אפגעריבן. א באן סטאנציע האט ווי אויף אייביג איר נאמען פארלוירן, פארלוירן. עס גיסט א רעגן. באלעגערט ווי א נבלה האלט דארט שעה'נווייז א לאנגער שלעפצוג איין רגע פאר אפגיין. ער מיט די אומזיסטע הענט און פיס וואס באהענגען אלע זיינע דעכער און זיינע טרעפ, און מיטן אלטען לאקאמאטיוו וואס שווענקט זיך מיד פון פארנט, שמעקט מיט קרענקליך הייסן אטעם פון איבערגעברענטן בוימל און רייכערט אומגלויביג. שלעפן ווייטער, הא? כ'וועל דאָס שלעפּן? אַ מבֿוסמדיקע בריה שאָקלט זיך אום דאָרט, װי אַ קליפּה, פֿאַרבײַ די רעדער. אַ שמײכלדיקע בריה, טראָגט אַ קנעפּל פֿון אַן אינזשעניער בײַם היטל, האָט אַ רױטע נאָז און טײַטלט אַלץ אױפֿן לאָקאָמאָטיװ מיטן שטעקן. פֿאַרמאַטערט ביסטו, האַ? גוטער ברודער, אַ שװערע עלטער, זאָג דעם אמת, ניט באַדאַרפֿט גאָר אָנהײבן, מיר האָבן פֿײַנט מאַשינען. מיר רוסן, הע. סוף כל סוף רירט דארט א צוג פון ארט. אין פול געפאקטן וואגאן, וואוהין דער וואס מיטן אינזשעניער קנעפל קוועטשט זיך אריין, איז האלב פינסטער. אין רויכיג שטיקעדיגן לופט בלאסן זיך אן א שיעור מטושטשע פענעמער, גראגערן ווי אויף א שמייעדיג דורשטיגן יאר-יריד. און דער וואס מיטן קנעפל זיצט דארט אין גרויס ענגשאפט אויף א באנק, שמייכלט מיט דער מבוסמ'דיגער רויטער נאז, און האלט ביידע הענט אויף דער גאלקע פון זיין שטעקן. א רוסישער מענטש זאגט ער האט פיינט מאשינען. הע! רוסישע ערד איז ברייט און ווייך. אקער זיך כאטש מיט אט דעם שטעקן, און א מאשין איז טמא. אלץ פון אים, פון אנטי-קריסטוס קומט זי. הע!

אלץ בענדלעך רוסישע, הע. נאר קיינער הערט אים נישט. פויערישע קלומקעס שטינקען דורכאויס פון אונטער געזעסענער און פון אונטער בענק, פויערים ווערטלען זיך פון איבער ווענטלעך, פון איבער פעק, און אלץ וועגן דעם דייטש וואס האט שוין אויך עפעס אומרואיגס ביי זיך אינדערהיים. וועגן די פריצים וואס צולויפן זיך שוין ווידער אין גרויס שרעק. זיי לאזן איבער האק און פאק. הפקר'דיגע הויפן, עמעצער רויכערט, רויכערט און שפייט אויס, איצטיגס מאל אן עק, אויס! כאפסט א פרץ, שפאלט אים דא אויפן ארט, ווי די בוטוויניקער, זייער גראף אז נישט קומט ער נאך דעם ווידער, צי מיט וועמען, צי מיטן דייטש, אט אט א גיפטיגס איז עס, אט דאס פאלק, און אידן אויך, אידן זענען מיט זיי. ניין, ווארט, איך קען א אידן. שאַ, דאָרט שטיל, לאָז אויסרעדן א וואָרט. עס שמייכלט קלוג אַן אַלטער גוי, אַ קרעפטיקער, אָן אַ היטל, מיט אַ צעלעמל אויף דער העלער סוויטקע און מיט נידעריקע, קוים גרויע האָר. ער האַלט אַרויסגערוקט זיין שמייכלדיקן קאָפּ פון צווישן אַ שפּאַלט איבער אַ באַנק און קרימט נאָך דעם דייטשישן אומפאַרשטענדיקן לשון, גער-גער-גער-גער-גער-גער! די דײַטשן, קלאָגט ער זיך, האָבן אין זײַן דאָרף געשמיסן פֿאַר געהילצער, װאָס מען האָט געבראַכט פֿון פּריצישן װאַלד, און פֿאַר אומזיסטיקע זעקלעך מעל פֿון ייִדישן מיל. געגעבן האָט מען דאָרט יעדן צו נײַנציק און זיך שטאַרק געבײזערט אױפֿן פֿרעמדן לשון. גער-גער-גער-גער! מאַכט נאָך דער אַלטער גױ, און דערבײַ האַלט ער זיך די גאַנצע צײַט קלוגערהײט מיט בײדע הענט פאר יענעם ארט וואו מען האט דעם גאנצן דארף אריינגעצילט די ניינציג באבעס זאגט ער אויך נישט געשאנעוועט אאאא נאך א מין און נאך דריי יונגע באבעס האבן זיך נישט געוואלט לייגן אנטלאפן אהין קיין ארשע צו די גרויסע עמיצער האקט איבער נישט נישט נאר אין ארשע שטייען זיי די גרויסע און דער גאנצער וואגאן הייבט אן טומלען

ס'איז באטשקא און זיק. ס'איז באטשקא'ס אויפטו געווען, אט דאס וואס זיי האבן אויפן וועג אנגעטאן היטלען מיט אוקריינישע הערבן. נאר לאנג קוקן קוקט מען נישט אויף זיי, ווייל א אידיש יונגל הייבט דארטן אן צו רעדן. ס'דאכט זיך ער האט געהאט א טעות, ער וויל דא אינמיטן וואגאן ארויפקריכן אויף א באנק און האלטן א רעדע. נאָר יענער, װאָס מיטן אינזשעניערישן קנעפּל בײַם היטל, טוט אים דער ערשטער פֿון אַקעגן אַ שטוך מיטן שטעקן, דו! ס'נישט דײַן עסק! ביסט אַ זשיד! און נאָך, האָסט נישט געטראָפֿן װעמען חנפֿענען! און פֿון אַלע זײַטן הײבט מען אים אָן שטײסן, מע גיט אים קלעפּ. עס פֿאַלט בײַ אים אַראָפּ דאָס היטל, ער װײנט מיט אַ פֿאַרקרומט בעטלעריש פּנים און קוקט זיך אַרום אין אַלע זײַטן. אַרום דער נאָז נעט זיך אים עפּעס רױטס, נאר זיין קול הערט מען נישט, און ס'איז עפעס מאדנע, מאדנע וויאזוי די קלעפ וואס האבן דא אט אט געזאלט כאפן זיי, באטשקא און זיק, זענען אריבער צו אים, צו אט דעם בחור. באטשקא גלעט אויף רעכטס און אויף לינקס די וואנצעס, ס'ציטערט ביי אים א וויע, נאר זיק זיצט דערביי און האלט אים אפ. זיץ איין, באטשקא, הער וואס איך רעד צו דיר, זיץ איין זאג איך! זיי בלייבן אזוי זיצן איינער אנטקעגן אנדערן, אויף די קלומקעס, רויכערן מאכארקע און שפייען. מיט יעדן שטארקן צי ווערט באטשקא'ס פנים באלויכטן אין א רציחה'דיג בייזער פארב, נאר וואוהין איז אנדרוק פארשוואונדן? צי איז ער נישט דארט אין ווינקל וואו מען גיט דעם אידישן בחור קלעפ? אז מען טוט אים א זוך געפינט מען אים אינמיטן וואגאן לעבן יענעם אלטן גוי וואס האט פריער אביסל דערציילט ווי אזוי די דייטשן האבן געגעבן שמיץ און ווי אזוי די פריצים לויפן ער ליגנערט דארט מיט אלע קנייטשן אויפן פנים און האלט זיך אין איין דערפרעגן, פוסטעווען הייסט עס אלע די פריצישע הויפן? וועלן הייסט עס די פריצים שוין מער נישט קומען? זיק שלעפט אים פון דארט און נעמט אים אויפן צימבל. וואס דארפסטו פריצישע הויפן, הא? אנדרוק! אנדרוק זעט אויס צוטומלט, ליגנערט מיט אלע קנייטשן אויפן פנים און קוקט זיך ארום אין אלע זייטן.

און היטן יעדן מינדסטן ריר פון א קנייטשעלע אויף זיין ליגנעריש פארשווערצט פנים. ער איז פעהיג אויף אלץ, אט דער אנדרוק. דארט אינעם געוואונטשן אונטער כארקאוו, ניט נאך ערגעץ פריער אויפן וועג האט ער שוין געקענט האבן פארקויפט זייערע ביידנס, באטשקא'ס און זיקס נשמות. און ביליג אלץ ווי אנדרוק קען, א גילדן א נשמה. איז נו, געדענק. נו, נו, נו, זאָג דער אמת! האַ? אַנדרוק? דעם רײנער אמת! פּעטרון װאַרט אױף אונדז! ער װאַרט, ער װאַרט! אין געװוּנטשענעם אונטער-כאַרקאָװ איז אין מיטן פֿעלד אונטער אַ שטאָט געשטאַנען נישט מער װי אַ פּוסט געשלאָסענער פּריצישער הױף און אַן אַלטמאָדישע פּריצישע שטאַל, אַ געמױערטע און אַ לאַנגע, האָט דאָרט נישט אויפֿגעהערט צו פֿרייען זיך מיט אירע פֿיל לופֿט פֿענצטערלעך אין דער הייך, כאָטש קיין פּריצישע אויסגעשטאַנענע פֿערד האָבן שוין מער אין איר מיט די פֿיס נישט געטופּעט. טויטע שוואַרצע ראָבן האָבן פֿון איר פֿאַרשטויבטע באַנטעס אַראָפּגעהאַנגען, ווי אין טרויעריקן פּוסט־און־פּאַס, און מער קיינעם פֿון קיין שדים ניט געהיט. די שטאַל איז געווען פּוסט. אין קליינעם טיפֿן ערד-שטיבל לעבן איר, אויף אַ הויכן שטרויענעם געלעגער, וואָס איז באַהאַנגען מיט פֿיל פֿערדישע דעקטיכער און שמעקט מיט האַרבן ריח פֿון אויסגעשטאַנענע פֿערד און פֿון פֿליי, האָט אַנדרוק זיך געוואַלגערט דעם גאַנצן ערשטן טאָג נאָכן קומען. געלעגן מיט דער דודע אין די הענט אויפֿן רוקן און אָן אויפֿהער מיט לאַנגן, לאַנגן אָטעם געפּרעפּלט זײַן איינציקן ניגון, וואס האט פאר דער מלחמה זיך געצויגן די גאנצע זעכצן יאר זינט ער אנדרוק איז דא ביים פריץ א פורמאן געווען. קיינער וואלט דעם דאזיגן ניגונ'ס דריידלעך און ציקעלעך נאכגעזונגען נישט געקאנט. דאס איז געווען דער ניגון פון אנדרוק'ס פלאסקאדריגעדיגע טענות צו דער וועלט. פֿאַרקריפּלטע טענות און געשטופּלטע, פֿול און פֿול מיט שטופּלען. און װוּ זענען די פֿערד? האָט באָטשקאָ געפֿרעגט. ער איז געװען אַ ליבהאָבער פֿון פֿערד. זײער איבערגעלאָזטער ריח האָט אים דאָ מער װי אַלע געקיצלט אין דער נאָז. ביי די פויערן פון כוטאר האט געזאגט אנדרוק כע גריגור אקער דארטן מיטן ראבן אגער. און וואו איז דער פריץ? אין שטאט איז ער, אט דא נישט ווייט ביי די יידלעך, מעלקט אליין די בהמות כע פון צווישן די פאר ציין וואס פעלן אנדרוקס פון פארנט האָט זיך באַװיזן דער רױטער שפּיץ פֿון זײַן שפּעטנדיקער צונג. ער האָט װידער גענומען די דודע אין מױל אַרײַן, נאָר באָטשקאָ האָט נישט דערלאָזן. הער אױף צו גרילצן! ס'איז דען, האַ? דו רעדסט ניט, אַ מע רעדט צו דיר! װען קומט פּעטרון, האַ? ער װעט קומען? אַרום דעם פּריצישן הויף מיט די דרויסנדיקע פֿאַרפּראַלטע לאָדן איז אַ יונגער שיטער וועלדל געווען אויסגעהאַקט פֿריש און ווי אויף צו להכעיס, נישט צוליב נוצן, נאָר פּשוט כּדי קיין וועלדל זאָל אויף דער וועלט נישט זײַן און זאָל דאָך עמעצן אייביק פֿאַרדריסן. הלמאַי ס'איז דאָ אַמאָל אַ וועלדל געווען? די יונגע שטאַמען זענען געווען אָפּגעהאַקטע אַן אַרשין און צוויי העכער דער ערד. זייערע געלע אָפּשניטן האָבן פֿאַרנאַכט אנטקעגן דער פאר פארגייענדיגער זון, זיך געפלעקט קרענקלעך אנגעווייטאגט ווי נישט פארצויגענע געלבלעכע וואונדן און געהאט תביעות צו דער וועלט. אנדרוק האט דארט געזוכט שפענער אויפצוהייסן, געקוקט געקוקט ווי א פרעמדע צויג שפילט דארט מיט א פרעמדן הונט און פלוצעם גענומען און האט די הינט פארטריבן פונקט אין יענע רגע ווען זיי הייבן אן הנאה האבן איינער פון אנדערן. דערנאך זענען אלע דריי, אנדרוק, באטשקע און זיק, געשטאנען דארט אין עק אויסגעהאקטן וועלדל ביים פלויט און געקוקט צום נאנטסטן גרינעם פעלד וואס נידעריגט זיך אפאר וויארס צו א טאל. נאך ווייטער ענדיגט זיך עס מיט א רוי פארענדיגטע קאזארמעס אויף א בארג און מיט א קליינער ענג פארבויטער שטאט וואס באווייזט פון דארט איר בלינדן אונטן.

ער אַלײן בײַם גלח װאױנט ער. נו? איז ער נישט איצטער ניטאָ? אַװעק אָט אַהין אױף דעם צפֿון, אַכצן װיאָרסט צו אונדזערע, צו די גרױסע, איז ער אַװעק. דעם אמת זאָגסטו, האַ? און מען האָט זיך אַלץ געזײטלט אױף אים מיט די אױגן, זיך לאַנג געטשעפּעט און אַרױסגעטראָגן אַ באַשלוס. זיק איז דעמאָלט אין אָװנט צו אַנדרוקן נישט אױף קאַטאָװעס צוגעטראָטן. באווייז א סימן, זאגט מען, דו הערסט וואס מען רעדט צו דיר? מיט רוסישער שפראך זאגט מען דיר. אין שטאק פינסטער האט אנדרוק פון אונטער זיין געלעגער ארויסגעשלעפט א שטיקל ליכט מיט א גאנצן בונד שליסל און איז מיט באטשקען און מיט זיקן אוועק צום גרויסן פריצישן הויף, אויפגעפראלט א קליינע זייטיגע טיר פון א באלקאן

גענוג שוין, אה, אנדרוק! אט אהער, אהער! ער האט זיי צוגעפירט צו א קליינע טיר מיט הענגענדיגע שלעסער און זי גענומען אפשליסן. ער איז אריין דער ערשטער מיטן אנגעצונדענעם ליכט אין האנט, און נאך אים זענען געגאנגען באטשקא און זיק. וואס איז דא, הא? גאזעטן! אסאך אנגעוואלגערטע בינטלעך גאזעטן האבן אנגעפילט די נידעריגע האלב פון לאנגן צימער און געלאָזט צװישן זיך ניט מער װי אײנעם אַ שמאָלן דורכגאַנג אין מיטן. דאָס זענען געװען דורכױס אױפֿרופֿן, פּראָקלאַמאַציעס. זיק האָט עם־האַרציש גענומען אין די הענט אַרײַן אײנע פֿון זײ און האָט אַרײַנגעקוקט װי מיט קורצזיכטיקע אױגן, באַקוק, באָטשקאָ, ס'איז פֿון אונדזערע?

אַ קלײנע טיפּאָגראַפֿיע, האָט ער געזאָגט, אַזעלכע װי אױפֿן פֿראָנט. כע! אַנדרוק האָט אָנגעקװאָלן, ער האָט געהאַלטן דאָס ליכט העכער זײַן קאָפּ, געהאַט אַן אָפֿן מױל פֿול מיט װוּנדער, װאָס באָטשקע און זיק זעען נישט דעם סאַמע עיקר. אָט-אָ! האָט ער געװוּנקען מיט די אױגן. אַ-אַ!

וואס האסטו געטון? געדרייט די ראד. און וואו איז ער איז פעטרון? אוועק צו די גרויסע, און אפשר דא ארום אלץ אין די דערפער. וואס איז דען, הא? ער מאכט פאלקן. באטשקען האט עטליכע מעסלעס נאכאנאנד ניט אויפגעהערט זיך צו חלומ'ען דער ריח פון הייסער וועשעריי און פון כלאר, פראסיעס ריח, און די נעכט איז ער געשלאפן גרינג,

וועט ער, באטשקא, זיין דער סאמע עלטסטער, דער קאמאנדיר. ער האט שוין געפרואווט אויסשטעלן א פאלק ווי עס באדארף צו זיין, נעמען א הייסן שנאפס און לאזן דעם פאלק אין א דראטיגן געשלעג. ער איז אין יענער נאכט געווען שיכור, און דעם פאלק האט ער געהאלטן אין איין פירן אלץ אהין אויף דרום, אלץ אהין צו פראסיען. ער האט אפט ביי דער שיין פון ליכט ארויסגעפונען פון זיין פעקל פראסיע'ס קליין פאטאגראפיש בילדל

פּעטרונען זוכן. האָט ער גערופן מיט זיך זיקן און האָט אָנגעהויבן אָפּגיין אויף אַ טאָג און צוויי פון דער היים, אָפּגיין, זיך אומקערן, איבערנעכטיגן אַ נאַכט און זיך ווידער אינאיינעם מיט זיקן אַוועקלאָזן. אַנדרוק האָט נישט אויפגעהערט צו וואָרענען. גייט נישט, זאָג איך, אין די קאַזאַרמעס דאָ אַנטקעגן שטייען גאַנצע דריי ראָטעס, אמת'ע דייטשן! נאָר באָטשקאַ און זיק האָבן אים דערויף געענטפערט. זיץ אינדערהיים, היט! און אליין האט מען ווידער אמאל איינגעשטעלט דאס ביסל ווייטערדיגע יארן און אוועקגעשפאנט, אזוי טשיקאווע איז דעמאלט די געגנט געווען און אזא שטארקער כח האט צו איר געצויגן. און אז מ'איז מיט דעם ערשטן היבשן שטח אפגעגאנגען, האט מען מיטאמאל נייע צעשראקענע אויגן באקומען און פארוואונדערט גענומען ארום זיך קוקן. באָטשקאָ איז אָפֿטמאָל שטיין געבליבן און געגלעט אויף רעכטס און אויף לינקס די וואָנצעס. זיק אויך. וואָס זעסטו, האַ, בוטשקא? גאָרנישט, געבאַלעבאַטעוועט דאָ אַפּנים שטאַרק. ווער? די דייטשן, האַ? און מען איז געגאַנגען ווײַטער, זיך אַלץ גערוקט אַהין, וווּ חרובֿדיקע היימען האָבן געלויערט, ווי בלינדע באַהאַלטענע סכּנה, און מער בײַ קיינעם נישט געפֿרעגט, נישט אויף קיין ייִחוס און נישט אויף קיין פּאַס. ביי די שיידוועגן אויף די ווייטע סלופעס זענען געווען אפגעמעקט די שילדן און אז מען האט גערוהט אונטער זיי און אז מען האט פארן ווייטערדיגן גיין א קוק געטאן אויף זיי האט זיך געדאכט זיי זאגן גיי וואוהין דו ווילסט און ווער דו ווילסט דערפער האבן מער קיין נעמען נישט און מענטשן אויך שפאן איבער דער לענג און ברייט פון לאנד. און מען האָט געשפּאַנט אַלץ ווייטער און ווייטער און געקוקט מיט דולע אויגן ווי צעמישטע, האַלב באַוואוינטע, האַלב פּוסטע געגנטן טונקלען בייז, די אויסגעברענטע פענסטערלעכער פייכטן זיך אין בראָנזער אָסיען-לופט און געדענקען דאָך מיט באַשטענדיקן שטומען רוגז, געדענקען אָן אויפהער. דעם ווייטיקדיקן אַרומיקן אַרום איז די גרעסטע עבירה שוין אָפּגעטאָן געוואָרן. איצט גייען שוין עבירות פיצעלעך, גליטשיג קליינע, מיט קלעפיג, טריפנדיגע תשרי-רעגנס, טריפן זיי און טריפן, און אלץ איז מותר, אין אט דעם גרויסן אנלשונדיגן לאנד, כאטש עפעס גרייסט זיך דאך באנייס אין זיינע מידע ברויזנדיגע קנייטשן. אן עבירה גרייסט זיך דארטן אן אומגעהערטע, צו א מצוה א נישט געוועזן גרויסע. זענען זיי אזוי געגאנגען, געגאנגען, באטשקע און זיק, געשפאנט מיט וועגן און מיט אומוועגן, ביז איינמאל אין א פארנאכט, מען איז צוגעקומען צו א נייער אומבאקאנטער געגנט, און באקומען פאר איר אזא פארכט, גלייך זי האט טויזנטער אנגעשטעלטע אויערן און הערט זיך איין. אלע גרעזעלעך און בוימער הערן דא און הערן. זי האט געהאט אין איר נידעריגן עק אפאר היפשע טאליגע שטעטלעך,

און פון ווייטן לויפן דערגרייכט אהער אפגעשוואכט און נישט קלאר. צו האט מען דארט נישט ווי אמאל אויפגעשטעלט אין א פאראד פיל אויסגעפוצטע פאלקן? צו האבן נישט אט די פאלקן ווי אמאל ביז אוממעגליך הויך געצייגן צו מאמענטן זייער לאנגן הפקר'דיגן הורא? אויף א הייכן גראבן פארביי א שווארצן וואלד אויף א בערגל וואס איז פאר דעם גראבן זענען באטשקע און זיק געשטאַנען אין אָנהייב פֿון אָט דעם געגנט און זיך אײַנגעקוקט פֿון אַנטקעגן מיטן וועג, וואָס ציט זיך אַהער פֿון יענע ווײַטע צווילינג-שטעטלעך, האָט אין אַ לאַנגזאַמדיקן אַקסן זיך טרייסלען אָנגעהויבן אַ שווערע פֿור. געשפּאַנט איז זי געווען מיט מער ווי איין פּאָר פֿערד, דאָס האָט זיך געזען פֿון דאָרט קלאָר. אַ מאָדנער וואָגן, אַ ברייטער, אַן אומגעוויינלעך גרויסער, האָט דאָרט שטאַרק געהעצקעט מיט פֿיל גרויע רעסאָרנדיקע ברואימלעך, זיי געוואָרפֿן און געצוואונגען רוקן די דראָטיק אָנגעצויגענע געזעסער פֿון איין האַרטן קאַנט אויפֿן צווייטן. דייטשן זענען דאָס אַ פּנים געווען, יונג-יאָריק דייטשיש חיל. באָטשקע און זיק האָבן גאָר גענומען אויסמײַדן די באַגעגעניש מיט זיי, אָפּגענייגט אין וואַלד אַרײַן, זיך פֿאַררוקט אונטער די ביימער, נאָר אָפּגעגאַנגען דאָרט אַ ביסל אין דער טיף און גלײַך באַמערקט, אַז אויך דאָ אין וואַלד איז מען נישט אַליין. אַ פֿרעמד מיטליאָריק מענטשל פּלאָנטערט זיך דאָרט צווישן די ביימער, איינער אַליין מיט געשנירעוועטע שמאַטעס און מיט פּאָסטעלעס אויף די פֿיס, מיט אַ פּעקל און מיט אַ קעסטל אויף די פּלייצעס.

זיי האבן אנגעטראפן אויף א שמאלן וועג וואס גנב'עט זיך דורך צווישן די ביימער, נישטערט נישטערט, פארלוירן ווערדיג אין דעם אומבאוואוסטן וואלדיגן טונקל. ס'האט א בלאז געטאן א ווינטל צווישן די ביימער, ס'האט גענומען טריפן א קלעפיג רעגנדל וואס מאכט כמעט נישט נאס, האבן זיי פארן שמאלן וועג דארט באקומען פורכט און ניט געוואוסט וואוהין ער פירט, אין אן אויסבאהאלטן זינדיג ערטל צו אפשר צו א צדיק א נסתר וואס וועט זיך אט אט ארויסרוקן און וועט מציל זיין די וועלט. מ'האט אומרואיג און שפעט זיך אומגעקערט צו אנדרוקן אהיים, געקומען פארמאטערט און מיד פון לאנגן גיין און אפגעשנארכעט דעם נותר נאכט, פארוויקלט אין אנדרוק'ס פערדישע דעקטיכער. נאר גאנץ פרי האט פון טיפן פאפן אויפגעריסן א נאנט קנאלן פון הארמאטן. פארשלאפן איז מען פון אנדרוק'ס ערד-שטיבל ארויס, און זיך געגעבן א יאג אין דרויסן ווי זוכנדיג א זיכער ארט אויף זיך צו באהאלטן. נאר די ארומיגע נאקעטע דרויסן האט דורכאויס אויף זיך קיין זיכערן דאך נישט געהאט. א מאדנע דרויסנדיגע דרויסן. מ'האט גענומען לויפן, נאר אויך דא איז שוין איצט די געגנט געווארן פול מיט טויזנטער אויפגערעגטע ווידער-קולות און מיט שיריים פון געזאנגען. לעפישע אומפארשטענדליכע האבן זיי זיך געטראגן פון ארום און ארום אינאיינעם מיט א הארמאטנדיגן קנאל. וואס האט עס געקאנט באטייטן? א געגנט פגר? א שמחה? א נישט געוועזענע גרייסן? צי אפשר גאר א שאלנדיג איבערקרוינען פון א גאנץ לאנד? א צוריקקומען פון א צאר? אנטקעגן א פאר וויארסט איז מען אַזש אין דרײַען אָפּגעלאָפֿן פֿון דער היים מיט די זײַטיקע פֿעלדער, זיך אָפּגעשטעלט און זיך כּלומרשט באַרויִקט. מע האָט זיך גענומען אײַנקוקן צוריק אַהיים צו דער שטאָט. געלע, רויטע און שוואַרצע פֿאַרבן האָבן דאָרט געפֿלאַטערט דורכויס, אויף הויכע טעלעגראַף-סלופּעס, אויף די פֿילגאָרנדיקע קאַזאַרמעס און אויף קוימענס פֿון דעכער, פֿון פֿאַרשיידענע זײַטן האָבן מידע אַרמאַטן שוין גאָר געקנאַלט אינערט ווי אויסן גייען אייניג, און פון צווישן איין קנאלן און צווייטן האט זיך איצט שוין קלאר געהערט א גרויס געזאנג אויסגעמישט מיט בלאזן פון ווינט און מיט א פארשטארקט שפילן פון ארקעסטערס. זיג האט געוואלט טרעפן יום טובים אפשר, אה? דארפישע יום טובים? נאר אנדרוק האט געשאקלט אויף ניין. מען קלינגט נישט, האָט ער געזאָגט. ס'שווייגן אומעטום די קלויסטערס. סוף-כּל-סוף האָט מען זיך צעשיידט. אַנדרוק איז געגאַנגען געוואויר ווערן זיך דערוויסן, זיג צוריק צום ערדשטיבל, היטן, און בוטשקע איז געבליבן דאָ אין פעלד לעבן אַ יונג וועלדל. ער האָט זיך שטענדיק געפילט זיכערער, אַז ער האָט געהאַט לעבן זיך נאָענט אַ וועלדל. ער האָט אָפּגעװאַרט דאָ זײער לאַנג, אין גרױס אומגעדולד, נאָר אַנדרוק האָט ליב געהאַט זיך שלײַען אַרום פֿרעמדע שׂימחות, זיך אומגעקערט אַהער ערשט פֿאַרנאַכטלעך מיט צופֿאַלן פֿון דער בין-השמשות. איצטיקס מאָל האָט ער נישט געלינגערט מיט קײן אײן קנײטשל אױף זײַן פֿאַרשקװאַרעט פּנים, אָט דער אַנדרוק, געזאָגט דעם רײנעם אמת, און אין קורצן אלס סך הכל אין צוויי ווערטער, נימעץ סקאזיווסיא. דער דייטש איז געווען מטורף צו שטארק קלאר, אפגעהוליעט א טאג דריי מיט סאוועטן מיט אלע גליקן און איז געבליבן אויסן, ווי אויף אייביג שטארק דערשלאגן און געפלעפט. נו אן עק האָבן געזיפֿצט סוחרים, אױס דײַטש, פּאַמעלעך װי מיט חשבון, װאָס איז באַװוּסט נאָר אים, דײַטש אַלײן, האָט אַ ביסלעכװײַז פֿון אומעטום אָפּגעצױגן זײַנע טײלן, זיך געגנבֿעט שטילערהײט אין טונקעלע תּשרי-נעכט און אַלץ געזוכט התבודדות אױף זײַן לאַנגן אָבֿלדיקן צוריק אַהײם.

און פון ארום און ארום פון שלאפנדיקע דערפער, וואס פלעקן זיך דורכאויס אין דער נאכט, זענען צוליב זיי אויף גאנצע שעה'ן זיך פארגאנגען אן א שיעור הינט, געקלאגט, געקלאגט מיט שארפן אויסגעצויגענעם פיסק, און זיי ארויסבאלייט מיט שרעק פון לאנגן יאמערדיקן בילן. נאכט ביי נאכט האט באטשקע זיך איינגעהערט אין אט דעם שרעקנדיקן בילן, און געװאַכט אין אַלע פֿינצטערקײטן ביז שאַרענדיקע פֿאַרטאָגן. געשטאַנען אײן אַלײן אין עק אױסגעהאַקטן װעלדל בײַם פּלױט און זיך אײַנגעקוקט רעכטס צו דער װיאָרסטנדיק װײַטער בלינדער פֿינצטער, װוּ דער ברײטער טראַקט לאָזט זיך אַראָפּ פֿאַרן װעלדל צו אַ טאָל און צו אַ בריקל. ער האָט געװאַרט, אַז רױטע רױכעדיקע פֿלעקן זאָלן זיך פּאַמעלעך נעמען רוקן, רוקן. און תּמיד ווען די פֿײַערדיקע פֿלעקן האָבן זיך דאָרט באַוויזן, האָט זײַן מוח נישט געטראַכט, גאָרנישט נישט געדענקט, און נאָר דאָס האַרץ איז בײַ אים אַלע מאָל געוואָרן ווי פֿאַרשטאָרבן און געגלוסט, געגלוסט צו אַ ביקס אַזאַ מין לאַנגער און שטאַרקער, וואָס זאָל פֿון דאַנען קאָנען צילן אין אָט די רויטע פֿלעקן און פּלעטן קעפּ, שפּאַלטן דאָרטן אַ שאַרבן נאָך אַ שאַרבן. טריק, טריק, טריק, האָט זיך זײַן אויער נישט אויפֿגעהערט צו מאָלן דאָס טרוקענע קנאַקן פֿון אָט די קוילן. ביז איינמאָל אין אַ נאַכט האָט ער ווירקלעך הערן אָנגעהויבן, ווײַט, ווײַט לעבן אָט די פֿלעקן טראַסקען קוילן, ס'טוט דאָרט אַ ציטער און בלײַבט הענגען אין דער נאַכט דער רויטער רויך אַרום די פֿלעקן און עס פֿאַרהיקעט זיך עפּעס דאָרט אויף לאַנג, ס'הייבן אָן שיסן אַ טויטער קוילן-וואַרפֿער בײַ די טויטע דײַטשן. באָטשקע האָט דעמאָלט אויפֿגעוועקט זיקן און אַנדרוקן, און דערשראָקענע פֿון שלאָף זיי צוגעפֿירט צום פּלויט הערן. באָטשקע האָט זיך אַליין געריסן פֿאַר אַ וואָנצע. ס'האָט אים אַהין געצויגן, ווי מיט קייטן. בײַ טאָג זענען זיי אַלע דרײַ אַוועקגעגאַנגען קוקן צו יענעם אָרט, וווּ לויטן חשבון האָט בײַ נאַכט באַדאַרפֿט פֿאָרקומען דאָס שיסן, נאָר אַרומגעקלעטערט לאַנג, געזוכט, און אין ערגעץ קיין סימנים נישט געפונען. זיי האבן אנגעהויבן ארומבלאנדזשען אויף די שמאלע וועגן, געבליבן אפט דארטן נעכטיגן אין א היפש וואלד, וואס ביים טראקט ארומגעקראכן אויף די בייכער, זיך אויסבאהאלטן אין טיפע גראבנס, ביז איינמאל אין א שאריענדיגן פארטאג איז זיי מיטאמאל געווארן קלאר. ערגעצוואו אין טיפע זאמדן

מיטן גרויען טאָג טעגלעך איז דער געשלעג דאָרט געווען אַ גרינגער, ווי יעדער געשלעג מיט אַ פּגר. בײַ ערשטן שאָס פֿון די געציילטע פֿאַרזעסענע ביקסן, האָבן די דײַטשן אַרויסגעשיקט אַ ווײַסע פֿאָן, זיך דערפֿרעגן, וואָס וויל מען? באָטשקע האָט דאָרט כּמעט מיט אַלעמען אָנגעפֿירט, ער האָט געענטפֿערט, אַלץ וויל מען! אַלצדינג, וואָס מע האָט! דערפֿאַר האָט מען אים דערנאָך פֿאַר זיך און פֿאַר זײַניקע געלאָזט אויסקלײַבן די בעסטע ביקסן,

באוואפנטערהייט האבן זיי טאג טעגליך אנגעהויבן אזוי ארומשלייען זיך אויף די וועגן, אנגעשראקן פון דערווייטנס דעם עלנדיקן דורכגייער, דעם טויט'ס דריי פחדימדיקסטע שליחים. נאר אין געגנט איז שוין דעמאלט כמעט יעדערער באזונדער געווען פאר זיך א קליינער באוואפנטער טייל, אנגעשראקן ווי דעם טויט'ס א שליח. מלחמות האבן זיך געבאמבעלט אלע נעכט אין חלום, מלחמות אן א ברעג און אן א צאל. זיי האבן געקאנט אויסברעכן אין יעדע רגע אזויפיל וויפיל אין לאנד זענען פאראן מענטשן. נאר דערווייל האבן יעדערער און אלץ פארשלונגען אין זיך די ברודיקע טעג פון יאר, געמערט די בלאטעס אויף די וועגן, צעשטערט די בריקן,

זיק האט געפאדערט מען זאל אלע דריי זיך אוועקלאזן אויף צפון. וואס זיצט מען דא? אהין צו אונזעריגע צו די גרויס דארף מען גיין. אנדרוק האט געלינגערט מיט אלע קנעטשן אויפן פנים. ווארטן אויף פעטרונען האט ער געזאגט. געהייסן הייסט עס הארכן דארף מען, פאלגן. און באטשקע איז געווען בייז ווי האלב שטום געזאגט אז ער האט אלעמען אין דער ערד. ער נעמט מיט זיך זיינע צוויי ביקסן און גייט אוועק איינער אליין אויף צוריק צו פראסין גייט ער. זיק איז געווען אויף אים ברוגז, זיך געזידלט, געקוקט אויף אים בייז מיט די אויגן און נישט געוואלט מיט אים רעדן. ער האט זיך ארומגעדרייט איינער אליין אינדרויסן און געקוקט ווי ס'צעבערט, עס גייען אן אויפהער די שטארקע וואכן לאנגע רעגנס. נאר איינמאל אין א נאס גרויען זונטאגדיגן גאנץ פרי, ווען באטשקע וואס האט נאך פארטאג צונויפגעלייגט זיין פעקל, האָט אַנידערגעשטעלט לעבן זיך ביידע ביקסן און האָט פֿון אַ פּאָר שמאַטקעס גענומען אָפּרײַסן פֿעסטע אָניטשקעס און וויקלען מיט זיי די פֿיס. שטופּן זיי אויפֿן לאַנגן וועג אין ענגן שטיוול. האָט אים, זיקן, אַ פּנים מאָדנע פֿאַרקלעמט בײַן האַרצן, פֿאָרט געבידעוועט אַ צײַט אין איינעם. הער, באָטשקע, האָט ער געזאָגט, וואַרט, איך גיי שוין אפֿשר מיט דיר אין איינעם. באָטשקע האָט ניט געענטפֿערט, אַלץ געווען פֿאַרטאָן מיט די נײַע אָניטשקעס וואס קריכן נישט אין ענגן שטיבל. שטומערהייט זענען זיי אזוי אין צווייען באווארפן מיט די פעקלעך אויף די פלייצעס פון שטיבל ארויס. נאר אז זיי זענען אפגעגאנגען אביסל, האבן זיי דערהערט אונטער זיך אנדרוק'ס קולות. איבער'ן פארשטארקטן רעגן האט מען נישט געוואוסט וואס ער וויל. זיי האבן זיך אומגעקוקט און צוריק, און דערזען, אנדרוק איז שוין אויך באלאדן מיט'ן פעקל אויף די פלייצעס און מיט ביידע ביקסן.